בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף צדיק א', מיר הייבן אן דף צדיק א', עמוד א', צוועלף שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, איבעיא להו, זאגט די הייליגע גמרא איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט יש אומד לנזקין או אין אומד לנזקין, פשט, ווען ס'איז דא א היזק, ראובן האט מזיק געווען פאר שמעון, איז בית דין אומד, שאצן זיי אפ צו די היזק פאסט, פשט לאמיר זאגן ראובן האט דערלאנגט א פראסק פאר שמעון און ס'איז געשען דא א היזק פון טויזנט דאלער, איז פון איין זייט קען מען זאגן, גייט מיך אן ווי שטארק די פאטש איז געווען ווי שוואך די פאטש איז געווען למעשה איז דא א היזק פון טויזנט דאלער, צאל טויזנט דאלער, אדער אפשר ניין, אפשר דארף מען עס אפשאצן, צו אזא סארט פאטש האט געקענט מאכן א היזק פון טויזנט דאלער, טאמער נישט, דארף נישט ראובן באצאלן די טויזנט דאלער, ווייל שמעון איז א שוואכיטשקע, און פארדעם איז ער ניזוק געווארן פאר טויזנט דאלער ס'איז נישט ראובן'ס שולד. און דאס איז די שאלה צו מ'שאצט אפ א היזק צו נישט. מי אמרינן, וואס איז די צדדי הספק? פון איין זייט קען מען זאגן, לקטלא הוא דאמדינן, בהכי נפקא נשמה בהכי לא נפקא נשמה, אבל לנזקין כל דהו, או דילמא לא שנא. פשט, ביי מיתה איז קלאר אז מ'שאצט אפ, ווען איינער הרג'עט א צווייטן, איז קלאר אז בית דין דארף אויסשאצן, צו ער האט אים געגעבן א מכה וואס איז כדי להמית צו נישט. ווי רשי זאגט שטייט אין פסוק, ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו פשט פון אשר ימות בה לערנט מען ארויס אז סדארף זיין א מכה וואס איז ראוי להמית אבער סתם א קלאפ איז פסק'נט מען נישט קיין מיתה פשט איינער וואס געט א צווייטען א קלאפ און יענער שטארבט ווייל יענער איז א שוואכער איז אוודאי קריגט נישט די רוצח קיין מיתה ווייל דאס הייסט נישט קיין רוצח איז פון איין זייט קען מען זאגען אז נזקין איז פונקט ווי מיתה אדער אפשר ניין ביי נזקין אפילו א קליינע פעטשעלע אז יענער איז ניזוק געווארען א טויזענט דאלער דארף מען צאלען די גאנצע היזק איז תא שמע וויל די גמרא א ראי' ברענגען פון א משנה וואס מ'האמיר געזעהן דף נ' דער משנה זאגט דארט, מה בור שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, אף כל שיש בו כדי להמית עשרה טפחים, היו פחותין מעשרה טפחים ונפל לתוכו שור או חמור ומת פטור, הוזק בו חייב, פשט דער משנה האט געזאגט אז א בור פון צען טפחים איז ראוי להמית, און ממילא די חיוב פון צאלן אויף א בהמה וואס איז געשטארבן אין א בור איז נאר ביי א בור פון צען טפחים, אבער טאמער די בור איז ווייניגער פון צען טפחים און א בהמה איז געשטארבן אין דעם, דארף מען נישט צאלן אויפן היזק, אבער. די משנה האט געזאגט טאמער די בהמה איז ניזוק געווארן אין א בור וואס איז ווייניגער פון צען טפחים דארף מען יא צאלן אויף די היזק איז לכאורה קען מען ברענגען א ראיה זאגט די גמרא מאי לאו ממטה למעלה קא חשיב והכי קאמר מטפח ועד עשרה מיתה ליכא נזקין איכא אלמא לנזקין כל דהו שמע מינה אין אומדין לנזקין פשט די גמרא פארשטייט אז וואס מיינט פחות מעשרה פחות מעשרה מיינט פון אונטן אויף ארויף פשט איין טפח צוויי דריי פיר נישט קיין חילוק וועלכע מספר אפילו א קליינע בור וואס איז גרויס א האלבן טפח ביז צען טפחים דארף מען צאלן אויף אלע היזקות. מער פון צען טפחים דארף מען אויך צאלן אויף מיתה, אבער על כל פנים זעהט מען דא אז אפילו א קליינטשיגע גריבעלע, טאמער ס'מאכט היזקות דארף מען צאלן אויף דעם. איז זעהט מען לכאורה דא אז מ'שאצט נישט אפ, ווייל טאמער מ'וואלט אפגעשאצט איז א בור וואס איז קלער וואס איז טיף גארנישט, א קליינע געניצל, וואלט מען נישט געדארפט צאלן אויף די גאנצע היזק. איז האמיר לכאורה א ראיה מ'שאצט נישט אפ. זאגט די גמרא לא. ממעלה למטה קא חשיב והכי קאמר עשרה מיתה איכא פחות מעשרה פורתא נזקין איתא מיתה ליכא ולעולם אימא לך יש אומד לנזקין וכל מידי ומידי כי היכי דמיתזקא ביה בעינן, פשט זאגט די גמרא ניין, מען גייט נישט פון אראפ אויף ארויף, מען גייט פון ארויף אויף אראפ, פשט ווען די משנה זאגט למטה מעשרה מיינט נישט איין טפח צוויי טפחים ניין למטה מעשרה מיינט אביסל ווייניגער פון צען, פשט ניין טפחים, א בור פון ניין טפחים קען זיכער מאכן היזקות איז דארט טאקע דארף מען צאלן אויף אלע היזקות, אבער וואס קלענער די בור אלץ קלענער און קלענער ס'ווערט אלץ אויף ווייניגער היזקות דארף מען צאלן, פשט ביי יעדן בור שאצט מען אפ טאקע א בור וואס איז גרויס א האלבן טפח וואס קען כמעט נישט מאכן קיין היזקות עט מען טאקע כמעט נישט דארפן צאלן אויף היזקות איז תא שמע וויל די גמרא אריינברענגען פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא הכהו על עינו וסימאו על אזנו וחרשו טאמער איינער האט געגעבן א קלאפ פאר זיין עבד אויפן אויג די עבד איז בלינד געווארן אדער אויף זיין אויער און ער איז טויב געווארן איז עבד יוצא בהן לחירות, גייט די עבד ארויס פריי, ווייל דאס טייטש שן ועין, אבער זאגט די ברייתא כנגד עינו ואינו רואה, וואס איז טאמער די באלעבאס האט געגעבן א האק אויף די וואנט, און ס'איז געווען לעבן דעם עבד'ס אויג, און די עבד האט זיך דערשראקן און בלינד געווארן, אדער כנגד אזנו, ער האט געגעבן א האק אויף די וואנט לעבן דעם אויער, און ער איז טויב געווארן, ואינו שומע, איז דא איז אין עבד יוצא בהן לחירות, פארוואס, מאי טעמא, זאגט די גמרא לכאורה, לאו משום דבעינן אומדנא, ושמע מינה יש אומדנא לנזקין. פשט לכאורה די טעם, ווייל בית דין שאצט אפ אז ווען איינער קלאפט אויף א וואנט דארף דאס נישט בלינד מאכן, ס'דארף נישט טויב מאכן און אז יענער איז בלינד געווארן יענער איז טויב געווארן איז נישט די באלעבאס'ס שולד און פארדעם גייט ער נישט ארויס פריי. זעהט מען לכאורה דא אז בית דין שאצט אפ. זאגט די גמרא לא. משום דאמרינן הוא דאבעית נפשיה. פשט, די סיבה פארוואס די קנעכט גייט נישט ארויס איז נישט ווייל מ'האט אפגעשאצט, נאר ווייל ווען איינער קלאפט א וואנט און די עבד איז בלינד געווארן אדער טויב געווארן איז דאס נאר א גרמא, ווייל די עבד, דאס אז ער איז בלינד געווארן און טויב געווארן איז ווייל ער האט זיך דערשראקן, נו, ער האט זיך אליין דערשראקן, דאס איז נישט די באלעבאס'ס שולד, פשט אז די באלעבאס האט געגעבן א האק אויף א וואנט, אבער די דערשרעקונג איז געשען פונעם עבד אליין, דאס קומט פון אינעווייניג, איז פארדעם הייסט עס א גרמא, אז ס'הייסט א גרמא, קען די עבד נישט ארויסגיין פריי, און זעלבע זאך ביי נזקין, עט עס נישט הייסן א היזק, אבער נישט ווייל מען שאצט אפ, כדתניא אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא המבעית את חברו, איינער וואס דערשרעקט דעם חבר, און יענער איז ניזוק געווארן, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, איז מדיני אדם איז מען פטור, מדיני שמים טאקע איז מען חייב, אבער מדיני אדם איז מען פטור פארוואס? ווייל ס'איז נאר א גרמא כיצד, און די ברייתא רעכנט אויס אזוי, תקע באזנו וחרשו פטור, טאמער איינער האט אריינגעבלאזן ביים חבר אין אויער און יענער איז טויב געווארן, איז ער פטור, פארוואס? ווייל ס'איז נאר א גרמא, אחזו ותקע באזנו וחרשו איז חייב, טאמער כאפט אים אן בשעת ער שרייט אריין זיין אויער, איז דא קען מען נישט זאגן ער איז אליין שולדיג, ס'איז א גרמא, נאר דאס אוודאי הייסט יא היזק, אבער על כל פנים, קען זיין אז דאס איז די סיבה פארוואס א עבד ביי אזא ציור גייט נישט ארויס פריי, נישט ווייל מ'שאצט אפ. איז ווייטער האבן מיר א שאלה, צי שאצט מען אפ היזקות צי נישט, איז תא שמע, וויל די גמרא אריינברענגען פון אן אנדערע ברייתא, שטייט אין די ברייתא, חמשה דברים אומדין אותו ונותנין לו מיד, ריפוי ושבת עד שיתרפא, פשט אזוי, אז ראובן געבט א זעץ פאר שמעון ער האקט אים אפ אן אבר, איז דארף ער צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת, יעצט נזק צער און בושת קען מען גראד אפשאצן וויפיל דאס איז, אבער ריפוי מיט שבת, איז ווער ווייסט ווי לאנג ס'וועט נעמען אויסצוהיילן, קען זיין ס'וועט נעמען א חודש קען עס נעמען צוויי חדשים קען זיין א וואך, אבער פון דעסטוועגן זאגט די ברייתא אז ס'ארבעט נישט אז בית דין לאזט כאילו אן אפענע טשעק, אז מ'עט זעהן ווי לאנג ס'עט נעמען, און די מזיק עט האלטן אין איין דארפן באצאלן. ס'ארבעט נישט אזוי, נאר וואס? בית דין שאצט אפ בערך ווי לאנג ס'עט נעמען אויסהיילן, און מ'שאצט עס אפ און מ'דארף עס גראד באצאלן, לויט וויפיל בית דין האט אפגעשאצט. זאגט די ברייתא, וואס איז טאמער אמדוהו והיה מתנונה והולך? בית דין האט אפגעשאצט, לאמיר זאגן אז די רפואה עט געדוירן צוויי וואכן, ס'גייט אריבער צוויי וואכן, און ס'איז נאך אלץ נישט אויסגעהיילט, ס'ווערט נאר ערגער, ס'עט נעמען א חודש צום סוף. איז די דין איז אין נותנין לו אלא כמו שאמדוהו, מען דארף נישט יעצט צוצאלן, די מזיק דארף נישט צוצאלן, נאר לויט וויפיל בית דין האט אפגעשאצט, איי ס'נעמט לענגער, האט א שוואכע מזל דער ניזק, ס'וואלט נישט געדארפט נעמען אזוי לאנג, ס'איז זיין אייגענע מזל, אדער סתם ער האט נישט גענוצט די גוטע רפואה, אבער מען איז נישט מחייב דעם מזיק צו באצאלן דעם הפרש, צו באצאלן ווייטער אויף די רפואה. וואס איז טאמער פארקערט, אמדוהו והבריא, ער איז געזונט געווארן שנעלער ווי געווענטליך, איז אויך נותנין לו כל מה שאמדוהו, מען געבט אים וויפיל מען האט אים אפגעשאצט ארגינעל, ער איז אויסגעהיילט געווארן שנעלער האט א גוטע מזל. אבער על כל פנים, שמע מינה, וואס זעט מען דא? אז יש אומד לנזקין, אז בית דין שאצט אפ. איז האמיר אויך לכאורה א ראיה אז בית דין שאצט אפ. זאגט די גמרא ניין, נישט דאס איז געווען די שאלה. למימד גברא, כמה ליקצר מיהא מכה, כמה לא מקצר, לא קא מבעיא לן, צו בית דין שאצט אפ ווי לאנג די מענטש עט ווערן אראפגעקלאפט פשט ווי לאנג די מענטש עט דארפן ליגן אין בעט נאך א מכה, דאס איז נישט קיין שאלה ווייל אוודאי שאצט בית דין אפ ווי לאנג סעט נעמען ביז די מענטש עט געזונט ווערן, כי קא מבעיא לן, וואס איז יא אונזערע בעיא, למימד חפצא אי עביד האי נזקא או לא, מאי, צו בית דין שאצט אפ אויף דעם חפץ, לאמיר זאגן האט געכאפט א זעץ מיט א שטעקן, צו בית דין דארף אויסשאצן צו אזא סארט שטעקן קען מאכן אזא סארט היזק,

און בית דין שאצט אפ, איז די זעלבע זאך יעדע זאך וואס איז מזיק דארף מען ברענגען אין בית דין אריין, און בית דין דארף אויסשאצן, און נאך מער ווי דעם מפרשים לייגן צו אפילו רבי עקי' ר' עקיבא וואס האט זיך געקריגט אויף ר' שמעון התימני האט אויך סך הכל געזאגט אז מען ברענגט עס נישט אריין אין בית דין אריין, אבער אוודאי דארף בית דין אויסשאצן לפי די עדות צו אזא סארט היזק האט געקענט געשען צו נישט, איז האמיר א ראיה אז אוודאי דארף בית דין אויסשאצן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר מר. האט מען דרך אגב געזען אמדוהו והבריא נותנין לו כל מה שאמדוהו, אז טאמער בית דין האט אפגעשאצט לאמיר זאגן אז דער מענטש וועט קראנק זיין צוויי חדשים, צום סוף איז ער נאר קראנק געווען א חודש, פון דעסטוועגן קריגט ער די גאנצע געלט, ווייל מען זאגט ס'איז זיין גוטע מזל, זאגט די גמרא מסייע ליה לרבא, פון דא איז א ראיה צו א מימרא פון רבא דאמר רבא, האי מאן דאמדוהו לכולי יומא, ואיתפח לפלגא דיומא, טאמער בית דין האט אפגעשאצט אז איינער גייט ליגן א גאנצן טאג, און צום סוף נאך א האלבע טאג איז ער אויפגעשטאנען, וקא עביד עבידתא מ'זעט ער גייט אין ארבעט אריין, איז פון דעסטוועגן יהבינן ליה דכולי יומא, געבט מען אים די שבט און די ריפוי פון א גאנצע טאג, פארוואס? ווייל משמיא הוא דרחמי עליה, מען האט רחמנות געהאט אויף אים פון הימל, פשט ער האט א גוטע מזל, אבער ער פארלירט נישט פון דעם אז בית דין האט אפגעשאצט אויף א לענגערע צייט. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה רקק והגיע בו הרוק והעביר וכו', אז טאמער איינער האט געשפיגן אויף א צווייטן, איז פיר הונדערט זוז די דמי בושת, אזוי האט מען געזען די משנה, זאגט די גמרא אמר רב פפא לא שנו אלא בו, אבל בבגדו לא, דאס איז נאר טאמער ער שפייט און ס'קומט אן צו אים ס'רירט צו די שפייעכץ רירט צו דער מענטש אויף די פלייש, דעמאלס, אויף דעם דארף מען צאלן בושת. אבער טאמער איינער האט געשפיגן אויף א צווייטנס בגד, מען רעדט אפילו יענער גייט אנגעטון די בגד, טאמער דער שפייעכץ האט נישט צוגערירט די מענטש אליין, די פלייש אליין, איז דארט נישט געזאגט געווארן אז מען דארף צאלן בושת. איי פרעגט די גמרא פארוואס, וניהוי כי בייש בדברים, זאל עס זיין אזוי ווי איינער וואס פארשעמט א צווייטן מיט ווערטער, דארט אויך, איז רירט נישט צו זיינע ווערטער די פלייש, פון דעסוועגן לכאורה דארף מען צאלן בושת. זאגט טאקע די גמרא ס'איז נישט אזוי, אמרי במערבא משמיה דרבי יוסי בר אבין, זאת אומרת, ביישו בדברים פטור מכלום, אז טאמער איינער פארשעמט א צווייטן מיט ווערטער, איז טאקע נישט דא דמי בושת. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה הכל לפי כבודו וכו', פשט מען האט געזען די משנה נאכדעם וואס די משנה האט אויסגערעכנט אז התוקע לחבירו דארף מען צאלן א סלע, און אז מען געט א פראסק איז מאתים זוז, אז מען שפייט איז פֿיר הונדערט זוז, האט די משנה געזאגט זה הכלל, הכל לפי כבודו אלס ווענדט זיך אין די כבוד און די מעמד פון דעם מענטש וואס מ'האט פארשעמט, וואס איז משמע טאמער איז חשוב'ער צאלט מען מער, טאמער איז א ביליגערער מענטש צאלט מען ווייניגער, און שפעטער האט מען געזען אז אמר ר' עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב אז אפילו עניים האבן אויך א מצב פון עשירים מ'קוקט זיי אן א שטיקל ווי עשירים, און די משנה האט טאקע צוגעברענגט א מעשה פון ר' עקיבא מיט א געוויסע פרוי וואס איינער האט אראפגעשלעפט איר טיכל, אבער על כל פנים זאגט די גמרא אויף דעם הכל לפי כבודו איבעיא להו האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט תנא קמא לקולא קאמר או לחומרא קאמר, וואס האט תנא קמא געמיינט לקולא אדער לחומרא? פון איין זייט קען מען זאגן לקולא קאמר דאיכא עני דלא בעי למשקל כולי האי, פשט נאכדעם וואס תנא קמא רעכנט אויס די אלע שיעורים, לאמיר זאגן אז מען שפייט האט מען געזען דארף מען צאלן פֿיר הונדערט זוז, איז אויף דעם זאגט די תנא קמא הכל לפי כבודו, פשט דאס איז נאר ביי אן עושר, אבער א ארעמאן צאלט מען ווייניגער ווי פֿיר הונדערט זוז, או דלמא אפשר פארקערט, לחומרא קאמר דאיכא עשיר דבעי למיתב ליה טפי, קען זיין פארקערט תנא קמא מיינט צו זאגן לחומרא אז די אלע שיעורים וואס מען האט אויסגערעכנט דאס איז פאר ארעמאן, אבער ביי אן עושר צאלט מען נאך מער, איז דא די שאלה פון די גמרא, זאגט די גמרא תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון ר' עקיבא, וואס ר' עקיבא גייט ארויף אויף די ווערטער פון די תנא קמא, מדקאמר ר' עקיבא אפילו עניים שבישראל רואין אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם שהם בני אברהם יצחק ויעקב, שמע מינה תנא קמא, לקולא קאמר. פשט, מען זעהט אז ר' עקיבא קריגט זיך אויף די תנא קמא, און מען זעט אז רבי עקיבא איז מחמיר, פשט רבי עקיבא זאגט אז דו תנא קמא דו האלטסט דא א חילוק צווישן עניים מיט עשירים, איך קוק אן א ארעמאן ווי אן עושר אויך, און וואס זעט מען גראד נאכדעם די מעשה פון א מענטש האט אראפגעשלעפט א פרוי'ס טיכל און רבי עקיבא האט מחייב געווען פֿיר הונדערט זוז, יעצט אזוי, טאמער תנא קמא וואלט ווען גערעדט לחומרא אז די אלע שיעורים למשל די שיעור פון פֿיר הונדערט זוז ווען מען שלעפט אראפ א טיכל דאס איז לחומרא פשט דאס איז נאר ביי ארעמאן אבער ביי אן עושר צאלט מען נאך מער, איז אויב אזוי, די פרוי וואס די משנה רעדט פון א פרוי, און רבי עקיבא האט געזאגט אז אפילו ארעמאן קוקט מען אן ווי א עושר, וואלט רבי עקיבא געדארפט מחייב זיין מער פון פֿיר הונדערט זוז, ווייל מען קוקט דאך איר אן ווי אן עושר און תנא קמא זאגט דאך אז ביי אן עושר צאלט מען מער פון פֿיר הונדערט זוז, און פון דעם אז מען זעט נישט אזוי, פון דעם אז מען זעט אז רבי עקיבא האט מחייב געווען דארט ביי די פרוי צו צאלן פֿיר הונדערט זוז, איז א ראיה אז די תנא קמא האט געזאגט לקולא, פשט תנא קמא האט געזאגט אז די אלע שיעורים פון די משנה איז ביי עשירים, נישט ביי עניים, און אויף דעם האט רבי עקיבא געזאגט אז אן עני קוקט מען אויך אן ווי אן עושר, אבער ביז צום מאקסימום פון פֿיר הונדערט זוז, און פאר דעם טאקע האט די משנה געברענגט א מעשה פון א פרוי וואס מען האט איר אראפגעשלעפט די טיכל און רבי עקיבא האט מחייב געווען פֿיר הונדערט זוז. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען די משנה ומעשה באחד שפרע ראש האשה וכו', און רבי עקיבא האט מחייב געווען פֿיר הונדערט זוז, יענער איז געגאנגען צו רבי עקיבא בעטן ער וויל צייט ביז ער באצאלט, און צום סוף האט מען געזען אז ער האט אויפגעוויזן אז די פרוי איז נישט אזוי מקפיד צו גיין מיט א צוגעדעקטע קאפ, אבער על כל פנים פרעגט די גמרא ומי יהבינן זמן, צו דען געבט מען צייט אויף צו באצאלן? והאמר רבי חנינא אין נותנין זמן לחבלות, אז ווען איינער איז מזיק א צווייטן געבט מען אים נישט קיין צייט, ער דארף גראד באצאלן, זאגט טאקע די גמרא כי לא יהבינן ליה זמן לחבלה דחסריה ממונא, נאר טאמער די ממון, די געלט פון דעם נחבל, איז ווייניגער געווארן, ער האט פארלוירן געלט, למשל ביי נזק, ביי ריפוי, ביי אזעלכע סארט, ביי שבת, איז דא דארף מען גראד צאלן, אבל לבושת, קומט צו בושת, דלא חסריה ממונא, וואס פעלט אים נישט קיין געלט, איז דא יהבינן, געבט מען אויך צייט פאר'ן חובל צו באצאלן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען די משנה, שמרה עומדת על פתח חצירה, אז טאקע דער מענטש וואס האט אראפגעשלעפט די טיכל, האט אפגעווארט די פרוי ביים פתח פון חצר, ער האט צובראכן דארט א קריגל פון אויל, און מ'האט געזען אז די פרוי טוט זיך אויס די טיכל און נעמט פון דעם אויל און זאלבט זיך אן די האר, איז האט רבי עקיבא געזאגט אז די ראיה איז נישט קיין ראיה, פשט רבי עקיבא האט געזאגט פאר דעם מענטש וואס ווילסט דיך פטר'ן פון בושת, ס'ארבעט נישט אזוי, ווייל א מענטש וואס איז זיך אליין חובל, אפילו אז מ'טאר נישט, פון דעסט וועגן טאמער ער איז זיך אליין חובל איז ער פטור, אבער ווען יענער איז אים חובל, איז ער חייב, איז דא אויכעט אפילו די פרוי האט זיך אליין פארשעמט אבער א צווייטע האט איר פארשעמט דארף מען יא באצאלן, פרעגט אבער די גמרא והתניא, מיר האבן געלערנט די זעלבע מעשה אין א ברייתא און דארט דרוקט זיך אויס ר' עקיבא אביסל אנדערש, דארט דרוקט זיך אויס ר' עקיבא אמר לו ר' עקיבא צללת במים אדירים והעלית חרס בידך, פשט ר' עקיבא זאגט פאר די מענטש האט געמאכט די גאנצע שטיקל, האסט געמאכט א שיינע שטיקל אבער האסט גארנישט אויפגעוויזן, פשט האסט געשווימען אין גרויסע וואסערן, האסט ארויף געברענגט א שטיקל חרס, דיין ראיה וואס דו האסט געברענגט איז נישט קיין ראיה, און רבי עקיבא לייגט צו די ווערטער, אדם רשאי לחבול בעצמו, אז א מענטש מעג זיך אליין חובל זיין, אנדערש ווי שטייט ביי אונזער משנה וואס רבי עקיבא זאגט אז אפילו א מענטש טאר זיך נישט אליין חובל זיין, אף על פי כן ווען ער איז זיך אליין חובל איז ער פטור, אבער על כל פנים די לשון איז אנדערש, דארט אין די ברייתא דרוקט זיך אויס רבי עקיבא אז א מענטש מעג זיך יא חובל זיין, און ביי אונזער משנה שטייט אז נישט, אמר רבא זאגט רבא לא קשיא, כאן בחבלה כאן בבושת. פשט, א חבלה, א היזק, טאר זיך א מענטש נישט מאכן. מבייש זיין מעג זיך א מענטש. ביי אונזער משנה רעדט רבי עקיבא פון א חבלה ממש. און א חבלה ממש טאר א מענטש זיך נישט מאכן. אין די ברייתא רעדט רבי עקיבא פון בושת. איי פרעגט די גמרא, והא מתניתין בבושת היא? די משנה רעדט דאך פון בושת. איז ווי קומט אריין די ענין פון חבלה ביי אונזער משנה וקתני החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור? ענטפערט טאקע די גמרא הכי קאמר ליה. רבי עקיבא האט געמיינט צו זאגן צו דעם מענטש, לא מבעיא בושת, דאדם רשאי לבייש את עצמו, נישט נאר בושת, וואס א מענטש מעג זיך אליינס מבייש זיין, און מילא אוודאי אז האסט געטראפן די פרוי, אז די פרוי האט זיך אליין מבייש געווען, איז אוודאי נישט קיין ראיה, ווייל א מענטש מעג זיך מבייש זיין, דו טארסט איר נישט מבייש זיין, אבער זי מעג זיך אליין מבייש זיין, איז דא פארשטייט זיך אז דו דארפסט באצאלן, אלא אפילו חבלה, רבי עקיבא האט געמיינט צו צולייגן, אז אפילו חבלה דאין אדם רשאי לחבל בעצמו, וואס א מענטש טאר זיך נישט מזיק זיין, פון דעסט וועגן אז מען זעט א מענטש איז זיך מזיק מיינט עס אויך גארנישט ווייל אחרים שחבלו בו חייבין ווייל ער אפילו ער טאר נישט טאמער ער איז זיך אליין מזיק מיינט עס גארנישט אז דו ביסט אים מזיק דארפסטו באצאלן דאס האט רבי עקיבא סך הכל געמיינט צו זאגן פרעגט אבער די גמרא איז עס דען אזוי ואין אדם רשאי לחבל בעצמו א מענטש טאר זיך נישט אליין מזיק'ן והתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא די ברייתא רעדט פון א שבועת ביטוי, א מענטש וואס שווערט פאלש דארף ברענגען א קרבן עולה ויורד, איז זאגט די ברייתא יכול, איך וואלט ווען געמיינט אז נשבע להרע בעצמו, ולא הרע, יהא פטור, אז א מענטש האט געמאכט א שבועה אז ער גייט זיך אליין אפטון, ער גייט זיין שלעכט צו זיך, און צום סוף האט ער זיך נישט אפגעטון, וואלט איך געמיינט אז ער איז פטור ער דארף נישט ברענגען עולה ויורד, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק להרע או להיטיב, מה הטבה רשות אף הרעה רשות, פשט די פסוק ביי שבועת ביטוי זאגט להרע או להיטיב, וואס פון להיטיב דרש'נט די גמרא אין שבועות אז הטבה מיינט א הטבה של רשות, א מענטש וואס מאכט א שבועה צו טון א מצוה און ער טוט עס נישט צום סוף, דארף נישט ברענגען עולה ויורד, נאר א הטבה של רשות, ער מאכט א שבועה צו טון עפעס וואס איז נישט קיין דבר מצוה און ער טוט עס נישט דארף ער ברענגען עולה ויורד, און ממילא זאגט די ברייתא די זעלבע זאך ביי להרע, ווען איינער מאכט א שבועה צו טון א שלעכטע זאך וואס איז א דבר רשות און ער טוט עס נישט, דארף ער ברענגען עולה ויורד, איז פאר דעם אביא נשבע להרע בעצמו ולא הרע, א מענטש האט געמאכט א שבועה זיך אליין אפצוטוהן, און ער האט זיך נישט אפגעטוהן, איז היות וואס ס'א דבר רשות, דארף ער ברענגען עולה ויורד, וואס זעהט מען דא? זעהט מען דא ס'א דבר רשות, א מענטש מעג זיך אליין אפטוהן, איז וויאזוי האט מען געזאגט אז א מענטש האט נישט קיין רשות זיך אליין חובל צו זיין? ענטפערט די גמרא, אמר שמואל, באשב בתענית, ס'רעדט זיך נישט אָפּטון זיך חובל זײַן. אַוודאי טאָר זיך אַ מענטש נישט חובל זײַן. און קען אַוודאי זײַן, ווען אַ מענטש מאַכט אַ שבועה זיך חובל צו זײַן, דאַרף ער דאָס נישט מקיים זײַן, ווײַל ס'איז נישט קיין דבר רשות. אַ מענטש טאָר זיך נישט חובל זײַן. וואָס מיינט דאָ זיך אַליין אָפּצוטאָן? מיינט, מיט אַ תּענית. אַ מענטש האָט געשוואוירן צו פֿאַסטן, וואָס ער טוט זיך בעצם אָפּ. און אַזאַ זאַך מעג מען אַוודאי טאָן. און ער פֿאַסט נישט צום סוף. איז אַזאַ סאָרט מענטש דאַרף ברענגען עולה ויורד. איי, פֿרעגט די גמרא,

דארף אויך ברענגען א קרבן עולה ויורד, זאגט טאקע די ברייתא ניין תלמוד לומר להרע להיטיב מה הטבה רשות, אז ניין, אז א מענטש האט נישט רשות אפצוטוהן א צווייטן, און ממילא אז א מענטש מאכט א שבועה אפצוטוהן א צווייטן האט עס נישט געטוהן ברענגט ער נישט קיין עולה ויורד. יעצט, טאמער להרע אפטוהן רעדט מען דא פון א תענית, און וואס מיינט די ברייתא צו זאגן מיט דעם אז א מענטש האט נישט רשות אפצוטוהן א צווייטן וואס מיט א תענית, א מענטש האט נישט קיין רשות צו צווינגען א צווייטן צו פאסטן, ווי קען א מענטש צווינגען א צווייטן צו פאסטן? די ווערטער טעכניש שטימט נישט. און וויאזוי ארבעט עס? א מענטש קען דאך עס נישט טון טעכניש ווייל ער קען נישט. זאגט די גמרא אין מען קען יא, דמהדק ליה באינדרונא. פשט א מענטש קען איינשפארן א צווייטן א צימער און אים צווינגען צו פאסטן אזוי. איז אויף דעם זאגט די ברייתא טאקע אז היות אבער וואס דאס איז נישט קיין דבר רשות, ס'איז א זאך וואס א מענטש טאר נישט טון, איז דערפאר אז א מענטש האט געמאכט אזא שבועה און ער האט עס נישט מקיים געווען ברענגט ער נישט קיין עולה ויורד. איי פרעגט אבער די גמרא והתניא מ'האט קלאר געזען א ברייתא נישט אזוי שטייט אין אן אנדערע ברייתא איזהו הרעת אחרים וואס מיינט אפטוהן א צווייטן נישט איינשפארן יענעם א צימער יענער זאל פאסטן נאר אכה פלוני ואפצע את מוחו ס'רעדט זיך ממש פון א חבלה איז אויב אזוי להרע לעצמו רעדט אויך פון א חבלה און פון דעסט וועגן זאגט די ברייתא אז ס'א דבר רשות אז מ'מעג זיך אפטוהן מ'מעג זיך חובל זיין איז ווי אזוי האבן אונז געשמועסט אז א מענטש טאר זיך נישט חובל זיין אלא נאר זאגט די גמרא טאקע תנאי, ס'א מחלוקת תנאים, דאיכא למאן דאמר, אין אדם רשאי לחבל בעצמו, ואיכא מאן דאמר, אדם רשאי לחבל בעצמו, ס'א מחלוקת תנאים צו א מענטש מעג זיך אליין חובל זיין צו נישט, און טאקע די מחלוקת תנאים איז בשיטת ר' עקיבא, איין מאן דאמר האלט אז ר' עקיבא האט געהאלטן אז א מענטש טאר זיך אליינס נישט חובל זיין, און טאקע די תנא איז די תנא פון אונזער משנה, וואס ר' עקיבא דרוקט זיך אויס אז א מענטש טאר זיך נישט חובל זיין, ווייטער דער צווייטער מאן דאמר האט געהאלטן אז רבי עקיבא האלט מען מעג זיך יא חובל זיין דאס איז טאקע די תנא פון די ברייתא וואס לויט די ברייתא האט זיך רבי עקיבא אויסגעדרוקט אדם רשאי לחבל בעצמו אז א מענטש מעג זיך יא חובל זיין זאגט טאקע יעצט די גמרא מאן תנא דשמעת ליה דאמר אין אדם רשאי לחבל בעצמו ווער איז די תנא וואס האלט אז א מענטש טאר זיך נישט חובל זיין און פארוואס טאקע זאגט די גמרא אילימא האי תנא הוא, דתניא, אפשר אונז וועלן זאגן ס'איז די תנא אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, ר' אלעזר אומר מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם, פשט ווען איינער איז א מאבד עצמו לדעת, זאגט זאגט כביכול די באשעפער אז מיד נפשותיכם פון ענקער נפש פון די נשמה וועט עטס באצאלן א פרייז אויף דעם אז מען טאר זיך נישט מאבד עצמו זיין לדעת און טאמער יא טאמער א מענטש הרג'ט זיך איז צאלט מען א פרייז קריגט מען א עונש אויף דעם, אבער זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה ווייל קען זיין ודילמא קטלא שאני, יא קען זיין מאבד עצמו לדעת דאס טאר מען נישט, אבער זיך חובל זיין? ווער זאגט אז מען טאר נישט? אלא נאר זאגט די זאגט טאקע די גמרא האי תנא הוא ס'א אנדערע תנא דתניא אזוי מ'האט געלערנט א ברייתא מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי א מענטש מעג רייסן קריעה אויף א מת דאס הייסט נישט דרכי האמורי א מענטש טאר זיך נישט פירן דרכי האמורי ווי א גוי אבער דאס הייסט נישט דרכי האמורי אבער אמר ר' אלעזר זאגט ר' אלעזר שמעתי שהמקרע על המת יותר מדאי, איינער וואס צורייסט צופיל בגדים אויף א מת איז לוקה משום בל תשחית, איז ער קריגט מלקות אלס בל תשחית, און ממילא אז ער קריגט מלקות אלס בל תשחית איז וכל שכן גופו, פארשטייט זיך אויף די גוף אליין, פשט מה דאך אויף די בגדים איז מען עובר אויף בל תשחית אויף די גוף אליין אוודאי און אוודאי איז דער די תנא וואס האלט אז מען טאר זיך נישט חובל זיין, זאגט אבער די גמרא וואס די ראיה, ודילמא בגדים שאני, דפסידא דלא הדר הוא, קען זיין בגדים איז הארבער ווי די מענטש אליין, ווייל בגדים אז מען צורייסט וואקסט עס נישט צוריק, א מענטש זיך אליין חובל וואקסט עס צוריק, א מענטש כאפט א שניט היילט זיך עס אויס, כי הא דר' יוחנן קרא למאני מכבדותא, אזוי ווי מען זעט טאקע אז ר' יוחנן האט זייער מחשיב געווען בגדים, ער האט זיי גערופן מכבדותא, עס איז מיר מכבד, די בגדים איז מכבד א מענטש, ורב חסדא מען זעט אויך די רב חסדא כד הווה מסגי ביני היזמי והיגי, ווען ער פלעגט גיין צווישן די דערנער, מדלי ליה למאניה פלעג ער אויפהייבן זיינע בגדים אז די בגדים זאלן זיך נישט צורייסן פון די דערנער, און אמר ער האט געזאגט אפילו ער האט אויפגעהויבן די בגדים האט זיך האט זיך זיין פיס צוריסן ער האט געכאפט שטעכערס אויף די פיס האט ער געזאגט זה מעלה ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה די פיס וועט זיך אויסהיילן די בגדים נישט איז על כל פנים קען מען דערהערן אזא זאך אז בגדים זאל מען נישט טארן אבער א מענטש זאל זיך יא מעגן חובל זיין איז ווייטער ווער די תנא וואס האלט א מענטש טאר זיך נישט חובל זיין אלא נאר זאגט די גמרא האי תנא הוא דתניא אמר רבי אלעזר הקפר ברבי רבי אלעזר הקפר ברבי איז א לשון גדלות איז געווען א גדול בתורה ער האט געזאגט מה תלמוד לומר וואס שטייט ביים נזיר וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה, וואסערע חטא האט א נזיר געמאכט, אלא שציער עצמו מן היין, א נזיר האט זיך מצער געווען פון וויין ער האט זיך געפייניגט, דאס איז א חטא א מענטש טאר זיך נישט פייניגן, און ממילא, והלא דברים קל וחומר, ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין, נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה, איינער וואס איז זיך מצער פון אלע מיני זאכן נישט נאר פון וויין ער פאסט למשל, איז אוודאי און אוודאי ווערט גערופן א חוטא, און ממילא איינער וואס איז זיך חובל איז זיך מצער, איז האלט אוודאי די תנא האלט ר' אלעזר הקפר אז מען טאר דאס נישט טון, איז ר' עקיבא, לויט די שיטה אז ר' עקיבא האלט א מענטש טאר זיך נישט חובל זיין, האלט אויך ווי דער ר' אלעזר הקפר אז א מענטש וואס איז זיך חובל ווערט גערופן א חוטא. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה הקוצץ נטיעותיו וכו' אז ר' עקיבא האט אויך געזאגט אז אזוי ווי אפשניידן א בוים א מענטש טאר זיך נישט אפשניידן די אייגענע בוים א בוים וואס געבט ארויס פירות, פון דעסטוועגן ווען ער טוט עס דארף ער קיינעם נישט באצאלן אבער ווען א צווייטער טוט עס דארף מען יא באצאלן, זאגט די גמרא תני רבה בר בר חנה קמיה דרב, שורי הרגת נטיעותי קצצת, טאמער איינער זאגט פאר א צווייטן ראובן זאגט פאר שמעון דו האסט געהארגעט מיין אקס אדער האסט אפגעהאקט מיין נטיעה, און יענער ענטפערט צוריק יא, אתה אמרת לי להורגו אתה אמרת לי לקוצצו דו האסט מיר געהייסן, און די דין איז פטור. דארף נישט שמעון באצאלן אויפן היזק. אזוי האט רבה בר בר חנה פארגעלערנט פאר רב. אמר ליה, זאגט רב צו רבה בר בר חנה, אם כן, לא שבקת חיי לברייתא, אויב אזוי, וועט קיינער נישט קענען לעבן, ווייל כל כמיניה, א מענטש איז דען באגלייבט? פשט יעדע מאל איינער וועט מזיק זיין א צווייטן, וועט יענער ענטפערן האסט מיר געהייסן. איז קען דען זיין אזא זאך א מענטש איז דען באגלייבט צו זאגן האסט מיר געהייסן? אמר ליה, האט רבה בר בר חנה צוריק געפרעגט, פיין, איך הער וואס דו זאגסט, איסמייה, ווילסט איך זאל אויסמעקן די ברייתא? אמר ליה לא, מעק עס נישט אויס, תתרגם מתניתך, בשור העומד להריגה, ובאילן העומד לקציצה. פשט זיי מפרש די ברייתא אז ס'רעדט זיך נישט ביי יעדע אקס ביי יעדע בוים, נאר א אקס וואס א שור הנסקל וואס מ'דארף הרג'נען, אדער א בוים לאמיר זאגן א עץ אשירה וואס מ'דארף אפהאקן, ביי אזא סארט אקס ביי אזא סארט בוים ווען א צווייטע האט עס אפגעהאקט אדער א צווייטע האט עס געהארגעט, און די ערשטע רופט אים אין דין תורה אריין די צווייטע ענטפערט יא דו האסט מיך געהייסן, דא איז ער באגלייבט, ווייל דאס איז טאקע א שור הנסקל דאס איז טאקע א בוים וואס מ'דארף אפהאקן, איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי מאי קא טעין ליה, אויב אזוי וואס איז בכלל די טענה? פארוואס רופט אים יענער אין דין תורה וואס טענה'סטו אז דארפסט מיך באצאלן? וואס יענער דארף דיך באצאלן אויף א שור הנסקל? איז דאך סיי ווי ס'איז סיי ווי ס'איז געווען א שור הנסקל, זאגט די גמרא ניין יענער רופט אים אין דין תורה אריין ווייל דאמר ליה אנא בעינא למעבד הא מצוה איך האב געוואלט טון די מצוה איך האב געוואלט הרג'נען דעם אקס איך האב געוואלט אפהאקן דעם בוים דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי כיסוי הדם ושפך וכיסה מי ששפך יכסה, דער שוחט, ער האט די מצוה פון כיסוי הדם. און מעשה באחד ששחט וקדם חברו וכיסה, ס'געווען א מעשה איינער האט געשאכטן א צווייטער האט אים אויסגעכאפט און צוגענומען די כיסוי הדם, וחייבו רבן גמליאל ליתן לו עשרה זהובים, און רבן גמליאל האט מחייב געווען צו צאלן צען זהובים ווייל ער האט אים צוגעכאפט די מצוה, איז דא אויך, דער ראובן רופט שמעון אין דין תורה אויף די צען זהובים וואס ער האט אים צוגעכאפט די מצוה, איז ביי דעם זאגט די ברייתא, אז טאמער שמעון זאגט דו האסט מיר געהייסן, דא איז ער באגלייבט ווייל ס'איז טאקע מסתבר אז ראובן האט אים געהייסן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, דיקלא דטעין קבא אסור למקצציה, א דעקל בוים וואס געבט ארויס א קב תמרים יעדע יאר, טאר מען דאס נישט אפשניידן, טאמער ס'געבט ארויס ווייניגער איז עס בכלל נישט קיין שיעור, ס'נישט קיין חשוב'ע זאך, טאמער ס'געבט ארויס א קב איז עס שוין חשוב מען טאר עס נישט אפהאקן, מיתיבי פרעגט אבער די גמרא א קשיא פון א משנה, די משנה זאגט אין שביעית כמה יהא בזית ולא יקצצו רובע, אז אפילו א פערטל קב אויף א זית בוים טאר מען שוין נישט אפהאקן, זאגט די גמרא שאני זיתים דחשיבי, זיתים איז טאקע חשוב'ער, דארט זאגט מען אז אפילו א פערטל קב, ס'וואקסט א פערטל קב זיתים, טאר מען נישט אפהאקן דעם בוים אבער ביי א דעקל איז דאס א קב. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי חנינא האט רבי חנינא געזאגט, לא שכיב שיבחת ברי, ער האט געזאגט אויף זיין זון שיבחת, אז די סיבה פארוואס ער איז געשטארבן, אלא דקץ תאינתא בלא זמנה, ווייל ער האט אפגעשניטן א תאנה בוים פאר די צייט, זעט מען די גרויסע הארבקייט פון אפשניידן א פירות בוים וואס גייט נאך ארויס פירות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבינא, זאגט אבער רבינא, ואם היה מעולה בדמים מותר, פשט טאמער די האלץ איז טייערער פון די פירות, דעמאלטס מעג מען יא, די גאנצע איסור איז נאר ווען די פירות איז טייערער פון די האלץ, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, איז די ברייתא ברענגט אראפ די פסוק שטייט אין פסוק כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה אז טאמער מען וויל פאנגען א שטאט אידן גייען ארויס אין מלחמה לתפשה לא תשחית את עצה מען זאל נישט סתם אפשניידן די ביימער נאר וואס די נעקסטע פסוק שטייט רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא דו ווייסט א בוים וואס געט נישט ארויס קיין פירות אותו תשחית דאס מעגסטו אפשניידן און וכרת ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רדתה פון די ביימער קען מען טאקע בויען א מצור ארום דעם שטאט כדי צו פאנגען דעם שטאט. אבער על כל פנים שטייט דא רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, וואס דארף שטיין רק עץ אשר תדע? ס'קען שטיין אז רק עץ אשר לא עץ מאכל הוא, אזא סארט בוים זאל מען אפשניידן, איז זאגט די ברייתא רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל, כי לא עץ מאכל הוא זה אילן סרק, און ווי רש"י איז מסביר רק עץ אשר תדע איז פשט אז טאמער דאס איז די איינציגסטע בוים וואס דו טרעפסט דארט, א בוים וואס געבט ארויס פירות, מעגסט עס אפשניידן, טאמער אבער דו ווייסט ס'איז דא אנדערע ביימער אילנות סרק, ביימער וואס וואקסט נישט קיין פירות, איז זאלסטו אפשניידן יענע, זאגט טאקע די ברייתא וכי מאחר שסופו לרבות כל דבר, מה תלמד לומר כי לא עץ מאכל, פשט, היות וואס מען מעג אפשניידן ביימער מיט פירות, איז וואס דארף די תורה אויך צולייגן אז מען זאל שניידן ביי ביימער אן פירות? להקדים סרק למאכל, אז קודם זאל מען אפשניידן די ביימער אן די פירות, און הערשט נאכדעם די ביימער מיט די פירות. איי זאגט די ברייתא יכול אפילו מעולה בדמים, אפשר איז דער דין אויך געזאגט געווארן אפילו ביי א ציור וואס די האלץ איז טייערער פון די פירות, תלמוד לומר רק, דאס לערנט מען ארויס פון רק אז ס'איז נישט אזוי אז דאס וואס מען דארף אפשניידן די אילני סרק פאר די אילני פירות, דאס איז נאר ווען די פירות זענען טייערער פון האלץ, ווען די האלץ איז טייערער פון די פירות, מעג מען יא אויסשניידן אזא בוים, זעהן מיר א ברייתא וואס האלט אויכט אזוי. זאגט די גמרא ווייטער, שמואל, אייתי ליה אריסיה תמרי, זיין אריס, א מענטש וואס האט געהאט א אפמאך מיט אים אז ער וועט אים העלפן מיט זיינע פירות און יענער קריגט פראצענטן, איז זיין אריס האט אים געברענגט תמרים צו עסן, אכל, האט ער געגעסן, טעים בהו טעמא דחמרא ער האט געשפירט עפעס א טעם פון וויין אין די תמרים, אמר ליה האט ער געזאגט פאר זיין אריס, מאי האי וואס דער טעם? אמר ליה האט יענער געזאגט, ביני גופני קיימי, די בוים, די תמר בוים געפינט זיך לעבן גפנים, לעבן טרויבן ביימער, און ממילא די טעם האט זיך איינגעזאפט, אמר, האט שמואל געזאגט, מכחשי בחמרא כולי האי, אזוי שטארק איז דער בוים מכחיש, די גפנים, ווייל אויב ס'האט אזא מין טעם פון די גפנים איז פשט אז ס'איז מכחיש די ביימער פון די גפנים, האט ער אים געזאגט למחר אייתי לי מקורייהו, מארגן וויל איך זאלסט מיר ברענגען די שרשים פון די בוים, פשט איך וויל זאלסט עוקר זיין די בוים מן השורש, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז איך וויל זאלסט מיר ברענגען מקורייהו איז א לשון פון קור ס'איז אזעלכע ווייכע געוויקסן וואס וואקסן ארום דעם שורש, פשט ברענג מיך די קור, וואס איז אויך פשט, די איינציגסטע וועג צוצוקומען צום קור איז אויב מ'פליקט ארויס די שרשים, פליק ארויס די בוים ווייל ס'איז מזיק פאר די גפנים זעהט מען אויך די ענין אז מען מעג ארויס פליקן א בוים טאמער ס'איז מזיק פאר עפעס אנדערש וואס יענץ איז מער ווערט. דרך אגב די חתם סופר צייכענט צו אז פארוואס האט אים געזאגט מיט די שרשים ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל אפהאקן די בוים ער האט געוואלט זאל נעמען די בוים מיט די שרשים עס איינפלאנצן ערגעץ אנדערש על כל פנים זאגט די גמרא נאך א מעשה רב חסדא חזא תאלי בי גופני ער האט געזעהן א דקל בוים לעבן זיינע גפנים אמר ליה לאריסיה האט ער אויך געזאגט פאר זיין ארבעטער עקרינהו פליק עס אויס גופני קני דקלי, דקלי לא קני גופני, פשט פון טרויבן קען מען מאכן אזויפיל געלט מען קען קויפן נאך שטחים און איינפלאנצן דארט נאך דקלים, אבער פון דקלים ביימער קען מען נישט מאכן קיין געלט אויף צו קויפן נאך גפנים, פשט, ס'ברענגט כמעט נישט אריין קיין געלט, איז פליק אויס דעם דקל כדי ס'זאל וואקסן בעסערע גפנים.